זאגט די גמרא מסכת שבת דף ל"ה עמוד ב' האלט מען יעצט פינעף פאר די ברייטע שורות, אמר רבי יוסי ברבי חנינא שמעתי איך האב געהערט האט רבי יוסי ברבי חנינא געזאגט אז ער האט געהערט שאם בא להדליק אחר שש תקיעות מדליק רבי יוסי ברבי חנינא ציט זיך ארויף אויף דאס וואס אונז האבן געהאט נעכטן, מ'האט געענדיגט די גמרא נעכטן, אז ס'איז געווען איינגעפירט די סדר, יעדע פרייטאג פלעגט זיין באשטימט א מענטש וואס האט געבלאזן זעקס תקיעות, די ערשטע תקיעה איז געווען אפצושיידן די מענטשן פון די מלאכות, און נאכדעם איז געווען די תקיעה מ'זאל צינדן די לעכט, און נאכדעם איז געווען די תקיעה אריינצוגיין אינעם שבת. האט רבי יוסי ברבי חנינא געזאגט, הגם די לעצטע תקיעה איז געווען אריינצוגיין אינעם שבת, אבער אפילו נאך די לעצטע תקיעות איז נאך געווען א מעגליכקייט צו צינדן די לעכט, ס'איז נאכנישט געווארן גלייך שבת. פארוואס שהרי נתנו חכמים שיעור לחזן הכנסת, די חזן הכנסת איז געווען די גבאי וואס איז געווען ממונה, ער פלעגט זיין, ער פלעגט ארויפגיין אויפן ספעשל פלאץ דארטן אויפן דאך זייער הויעך און דארטן האט ער געבלאזן מיט די שופר, דאס איז געווען די תקיעה וואס מ'האט גערעדט נעכטן די זעקס תקיעות. איז דער חזן הכנסת האט נאך געהאט צייט להוליך שופרו לביתו, נאכדעם וואס ער האט געענדיגט בלאזן די תקיעות האט ער נאך געהאט צייט אהיימצוגיין וואס דאס איז א זאך וואס מ'טאר נישט טוען אין שבת, אלא מאי מוז זיין אז אפילו נאך די תקיעות איז נאכנישט געווארן גלייך שבת והא ראיה ער האט נאך געקענט אהיימגיין. אמר לו. האבן אים די חכמים געענטפערט צו רבי יוסי ברבי חנינא, ס'קען נישט זיין, אם כן נתת דבריך לשיעורין, לויט דיך וואס דו זאגסט אז ס'איז נאכנישט געווארן גלייך שבת, ווייל מ'האט עס אביסל געהאט אריינגעצויגן מ'זאל נאך קענען אהיימגיין, איז יעדע חזן הכנסת האט דאך געוואוינט א אנדערע פלאץ, איינער האט געוואוינט נענטער, איינער ווייטער, לויט דעם קומט אויס ווייסט מען נישט פונקטליך ווען ס'איז שבת. קען נישט זיין, אזוי ווי דו זאגסט אז ער האט נאך געקענט אהיים גיין. אלא מאי, נאך די לעצטע תקיעה איז טאקע שוין גלייך געווארן שבת, און מען האט שוין נישט געקענט צינדן לעכט נאכדעם. און ער איז טאקע נישט אהיים געגאנגען. מקום צנוע יש לו לחזן הכנסת בראש גגו. ער האט געהאט א ספעציעלע פלאץ וואס איז געווען מיוחד פאר אים צו האלטן דארטן דעם שופר, ששם מניח שופרו. ווייל דארטן האלט ער די שופר, און וועגן דעם האט ער טאקע נישט געקענט אהיים גיין, אנדערש ווי דו האסט געהאט געזאגט אז מען קען אהיים גיין. איז פאר מ'גייט ווייטער, נאכן נאכזאגן מ'האלט דאך יעצט אין די ימי הפסח, די שם משמואל אין פרשת וארא, ס'איז אין תרע"ח, עמוד ק"ד, ברענגט דער שם משמואל, ער פאנגט אן מיטן יסוד וואס אונז ווייס מיר, מ'זאגט דאך אין קידוש אז שבת איז זכר ליציאת מצרים, פונקט אזוי ווי יציאת מצרים זענען די אידן ארויסגעגאנגען פון די שעבוד פון פרעה, איז אין יעדע שבת גייען די אידן ארויס פון די שעבוד מלאכה, פון די אייגענע מלאכה. פונקט אזוי ווי מצרים איז געווען א דאפלטע שעבוד, וועגן דעם איז דא א דאפלטע חירות אין שבת. זאגט די שם משמואל זייער שיין וועגן דעם, פונקט אזוי ווי ביי גאולת מצרים, אנפאנג פרשת וארא, איז דא די ארבע לשונות של גאולה, די זעלבע זאך איז דא יעדע שבת. זאגט ער, דאס איז די ענין וואס די גמרא האט אונז געלערנט יעצט אז ס'איז דא די תקיעות יעדע ערב שבת. די תקיעות וואס אונז האבן געהאט געלערנט זאגט ער איז פיר סארטן תקיעות, די ערשטע דריי תקיעות איז אפצושיידן מענטשן פון די מלאכות, ווייל צינדן די לעכט איז אפשיידן פון די מלאכה, און די פערדע די תקיעה די תרועה און די תקיעה די לעצטע דריי וואס דאס איז א סעט און ס'ווערט גערופן די פערדע תקיעה ביי אים, דאס איז אז מען גייט אריין אינעם שבת און דאס איז קעגן די פיר לשונות של גאולה, און ער לייגט צו נאך מער, פונקט אזוי ווי ביי די ארבע לשונות של גאולה, די ערשטע דריי לשונות איז געווען א זאך וואס האט. סילוק כח השעבוד, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, איז אז מען גייט ארויס פון די שעבוד פון מצרים, די פערדע איז געווען די בחינה פון קום ועשה, מען גייט אריין צום אייבערשטן ולקחתי, די זעלבע זאך ביי שבת, די ערשטע דריי תקיעות איז געווען א סילוק מלאכה, און די פערדע, וואס דאס איז געווען די לעצטע תקיעה תרועה און תקיעה, דאס איז א זאך וואס מען גייט מען ווערט מחובר מיטן שבת, און מען ווערט דבוק אין די אור השבת, און מען קען צולייגן אז ס'שטימט זייער גוט וואס די גמרא שמועסט יעצט אויס, די גמרא איז מכריח אז נאך די לעצטע תקיעה קען מען שוין נישט טון קיין מלאכה, ווייל די לעצטע תקיעות איז געווען די הכנסה צום שבת, איז האט מען שוין נישט געקענט טון קיין מלאכה נאכדעם. איז על כל פנים דאס איז געווען די מחלוקת, רבי יוסי ברבי חנינא האט געוואלט זאגן אז מען קען נאך טון א מלאכה נאך די לעצטע תקיעה, די גמרא אבער זאגט אז ניין מען קען שוין נישט טון קיין מלאכה, און וועגן דעם האט מען מער נישט געקענט אהיים טראגן, די חזן הכנסת האט מער נישט געקענט אהיים טראגן דעם שופר. גייט די גמרא יעצט אריינגיין אין די הלכה. פארוואס טאקע? לפי שאין מטלטלין לא את השופר ולא את החצוצרות, מען טאר נישט מטלטלין, מען טאר נישט מטלטל זיין, נישט די שופר, ווייל ס'איז מיוחד צו טוהן א מלאכה פון איסור, וואס דאס איז בלאזן, מען טאר נישט בלאזן שבת, און חצוצרות איז אויך מיוחד צו טוהן א מלאכה, וואס דאס איז בלאזן מיט די חצוצרות, מען טאר עס נישט טוהן שבת. ס'איז אבער דא א חילוק, די גמרא גייט שוין מסביר זיין, א שופר איז דאך געדרייט, ממילא ס'איז דא א מעגליכקייט צו נוצן די שופר צו טרינקן מיט דעם, אנצוטרינקן א קינד. מה שאין כן חצוצרות קען מען נישט טוהן פאר היתר, מען קען עס נישט נוצן צו טרינקן מיט דעם, עס איז נאר געמאכט צו טוהן א איסור. סאו על כל פנים, זאגט די גמרא לפי שאין מטלטלין לא את השופר ולא את החצוצרות, פרעגט די גמרא והתניא האט געלערנט אין א אנדערע ברייתא שופר מיטלטל, א שופר קען מען יא מטלטל זיין, וחצוצרות אינן מיטלטלין, דווקא חצוצרות קען מען נישט. אמר ר' יוסף, רבי יוסי, ר' יוסף, לא קשיא, קודם וויל די גמרא מאכן א חילוק, כאן ביחיד כאן בציבור. א יחיד קען זיך באנוצן מיטן שופר, דווקא א ציבור קען זיך נישט באנוצן מיטן שופר. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט פון רב יוסף, כ'פארשטיי נישט דיין חילוק, וביחיד למאי חזי? טאמער ס'באלאנגט פאר א יחיד, וואס זאגסטו אז א שופר איז גרינגער? פארוואס א יחיד קען יא נוצן א שופר, הואיל וראוי לגמע בו מים לתינוק, גיימער אונז ארויף צו דף למד ו עמוד א', וויבאלד מ'קען געבן צו טרינקן פאר א קינד, בציבור נמי חזי לגמע לתינוק עני, אפילו טאמער ס'באלאנגט פארן ציבור קען מען זיך פונקט אזוי באנוצן מיטן שופר פארשטיי איך נישט קיין חילוק. ווערט צוריק שווער די סתירה צו פארשטיין. איין פלאץ האט מען געזעהן אז מ'טאר נישט מטלטל זיין די שופר אין שבת, אין די אנדערע פלאץ האט מען געזעהן אז מ'קען יא מטלטל זיין. ותו, גייט דיך ברענגען נאך א שוועריקייט וואס ס'ווערט דא שווער, וואס מ'קען נישט ענטפערן דיין תירוץ די חילוק פון יחיד און ציבור, און על כרחך מוז מען זאגן עפעס א צווייטע מהלך צו פארענטפערן די ברייתות. והא דתניא, אונז האבן געהאט געלערנט אין א אנדערע ברייתא א דריטע שיטה גאר, כשם שמטלטלין את השופר, כך מטלטלין את החצוצרות. די אנדערע ברייתא זאגט אז מ'איז מתיר גאר ביידע. מני, ווי וועם גייט דאס אויסקומען? סאו ווערט דאך שווער יעצט, סיי די סתירה וואס אונז האבן פריער געזען ווערט יעצט צוריק געקומען, מ'קען נישט ענטפערן א חילוק ציבור און יחיד, און סיי אונז האמיר א דריטע ברייתא, דארף מען פארשטיין דא די אלע דריי ברייתות וואס גייט דא פאר. אלא פירט די גמרא אויס, לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, ס'דא דריי אנדערע שיטות אין הלכות מוקצה. הא רב יהודה, הא ר' שמעון הא ר' נחמיה. אונז האבן שוין געהאט געזעהן עטליכע מאל אין די מסכתא, רבי יהודה איז מער מחמיר אין הלכות מוקצה, ר' שמעון איז מער מיקל אין הלכות מוקצה. ס'איז אבער דא נאך א דריטע שיטה, דאס איז שיטת ר' נחמיה וואס ער איז נאך מער מחמיר ווי רבי יהודה, און ער האלט נאך שטערקער פון רבי יהודה אין הלכות מוקצה. ממילא זאגט די גמרא קען מען אונז זייער גוט פארשטיין די סתירות הברייתות. די ברייתא וואס אונז האבן געהאט געזעהן דף למד ה עמוד ב' אונטן. אז א שופר קען מען יא מטלטל זיין חצוצרות נישט, דאס איז שיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה איז מחמיר, וועגן דעם זאגט ער א חצוצרות טאר מען נישט, א שופר קען מען יא. די ברייתא וואס אונז האבן יעצט געזען אז סיי שופר סיי חצוצרות מעג מען איז רבי שמעון וואס ער איז מיקל. און די אנדערע ברייתא וואס האט געזאגט אז מען קען נישט סיי שופר און סיי חצוצרות, דאס איז שיטת רבי נחמי' וואס האט געהאלטן אז. מען קען זיך נאר באנוצן מיט א זאך פארוואס די זאך איז געמאכט געווארן, ממילא וויבאלד א שופר איז געמאכט געווארן צו בלאזן, הגם דו קענסט דיך באנוצן מיט דעם צו טרינקן, אבער וויבאלד ס'איז געמאכט געווארן צו בלאזן און צו בלאזן איז א זאך וואס דו טארסט נישט טון, ממילא טאר מען זיך נישט באנוצן מיט דעם, נישט די שופר און נישט די חצוצרות. זאגט די גמרא ווייטער, איינמאל דו האסט מסביר געווען אז די ברייתא וואס איז געשטאנען אז מען קען נישט מטלטל זיין נישט קיין שופר נישט קיין חצוצרות גייט ווי ר' נחמיה, אויב אזוי ווערט אביסל שווער, די ברייתא פאנגט אן, אין מטלטלין, מען קען זען למד ה עמוד ב', די ערשטע פון די ברייטע שורות. אין מטלטלין לא את השופר ולא את החצוצרות. דו זאגסט אז ס'גייט ווי ר' נחמיה. אז דו פאנגסט אן אין מטלטלין לא את השופר, אז אפילו א שופר טאר מען נישט מטלטל זיין, איז דאך אוודאי אז חצוצרות טאר מען נישט מטלטל זיין. סאו פארוואס דארף די ברייתא ממשיך זיין ולא את החצוצרות? איז די גמרא מסביר, איז רש"י מסביר, דאס וויל די גמרא יעצט פארענטפערן, ומאי שופר נמי חצוצרות כדרב חסדא, דאס הייסט אזוי, הגם די עכטע ווארט פאר א שופר, אונז גראדע רופן מיר עס נאך אלץ אן אזוי שופר, אבער א שופר וואס קומט פון א אייל איז די ווארט געווען שופר, און א חצוצרות, א טרומפייטער געהייסן חצוצרות, אבער שפעטער איז געווען א תקופה וואס מען האט עס געהאט אויפגעטוישט, ממילא די ברייתא זאגט עס אויפגעטוישטערהייט, אין מטלטלין לא את השופר וואס דאס איז א טרומפייטער, און אויכעט ולא את החצוצרות דאס איז א שופר, וואס דאס איז א חידוש לויט ר' נחמיה אז מען קען נישט זיך נישט באנוצן מיט א שופר. ווי זעט מען אז ס'איז געווען אויפגעטוישט א שטיק צייט? כדרב חסדא, דאמר רב חסדא, הני תלת מילי, די פאלגענדע דריי זאכן אישתני שמייהו, עס איז געווארן אויפגעטוישט די נאמען מכי חרב בית המקדש ווען די בית מקדש איז חרוב געווארן. חצוצרתא שופרא איז געווארן אויפגעטוישט אז שופרא חצוצרתא. למאי נפקא מינה, נפקא מינה גייט זיין לשופר של ראש השנה. אז אין די תקופה וואס ס'איז געווען אויפגעטוישט דארף מען נעמען א חצוצרות וואס דאס איז א שופר. מה שאין כן א טרומפייטער, וואס עס ווערט גראדע אנגערופן שופר, דאס קען מען נישט נוצן ראש השנה. די זעלבע זאך ערבה צפצפה איז צפצפה ערבה, ס'איז געווארן אויפגעטוישט, צפצפה איז א אנדערע מין זאך וואס וואקסט דארטן אויך ביי די וואסער לעבן די ערבות, און ס'האט אנדערע צורה, די בלעטער איז אביסל אנדערש, די קנה אויף וואס ס'וואקסט איז אביסל אנדערש, און ווען ס'קומט צו די ד' מינים איז למאי נפקא מינה, ללולב, ווען ס'קומט צו די ד' מינים דארף מען נעמען א זאך וואס פלעגט הייסן ערבה וואס שפעטער איז געווארן אנגערופן צפצפה. נאך א חילוק איז געווען, א זאך וואס מ'האט אויפגעטוישט, פתורה מיינט א גרויסע טיש, פתורתא מיינט א קליינע טיש, שפעטער האט זיך עס געווארן אויפגעטוישט און א גרויסע טיש איז געווארן פתורתא און א קליינע פתורה, למאי נפקא מינה למקח ולממכר, ווען איינער פארקויפט פארן צווייטן דארף מען וויסן וואס די סדר איז אין יענע פלאץ בשעת מ'זאגט די זאך וואס מ'פארקויפט אים, דארף ער אים געבן לויט וויאזוי די מענטשן אין יענע פלאץ רופן עס אן. אמר אביי אף אנו נאמר, נאך א חילוק וואס איז געווען, מ'האט גענוצט צוויי זאכן וואס איז געווארן אויפגעטוישט, הובלילא בי בי כסי, בי כסי הובלילא, דאס זענען צוויי חלקים אין די בהמה, למאי נפקא מינה, למחט שנמצאת בעובי בית הכוסות, וואס דאס איז א חלק פון די בהמה וואס האט זייער דיקע הויט, דעמאלט זאג איך אז אפילו טאמער א מחט גייט אריין פון איין זייט, טאמער ס'איז נישט אינגאנצן דורכגעלעכערט, מצד אחד איז עס נאך כשרה, משני צדדים איז עס טריפה, ווייל ס'איז זייער דיק, נאר טאמער ס'איז דורכגעלעכערט פון ביידע זייטן ווערט עס טריפה. דאס איז ביי די זאך וואס פלעגט הייסן בי כוסות, טאמער שפעטער איז געווארן אויפגעטוישט, איז די זאך וואס האט געהייסן הובלילא האט געהאט די הלכה, מה שאין כן די אנדערע האט נישט געהאט די הלכה, און אפילו טאמער ס'איז נאר אריין פון איין זייט איז עס טריפה, ווייל ס'איז א דינע הויט, און אז ס'איז אריין פון איין זייט האט עס שוין געמאכט א מום אין די בהמה. אמר רב אשי אף אנו נאמר, אונז גיימיר צולייגן נאך א זאך וואס איז געווארן געטוישט שפעטער ווען די בית המקדש איז חרוב געווארן, בבל בורסיף, בורסיף בבל. בבל איז דאך געווען דער פלאץ ווי אסאך אידן האבן געוואוינט, מען האט פארטריבן אידן פון ארץ ישראל קיין בבל, בורסיף איז געווען א אנדערע שטאט, איז פאר עפעס א סיבה זעט זיך אויס האט מען געהאט אויפגעטוישט בבל צו בורסיף און בורסיף צו בבל, גייען מיר אונז צוריק צו דף ל"ו עמוד ב', למאי נפקא מינה, לגיטי נשים, זאל וויסן וועלכע שטאט מען דארף אריין שרייבן אינעם גט, און רש"י לייגט צו נאך א טעם, מסכת גיטין זעט מען לגבי די הלכה צו דער שליח דארף זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, אז אין בבל דארף מען עס נישט זאגן, ממילא האט מען געדארפט וויסן וועלכע שטאט איז בבל און וועלכע שטאט איז נישט בבל, הדרן עלך במה מדליקין, הדרן עלך במה מדליקין, הדרן עלך במה מדליקין. זאגט די הייליגע משנה, פאנגען מיר אונז אן די דריטע פרק אין מסכת שבת, כירה שהסיקוה בקש ובגבבא, גייט מען אריינגיין צו די הלכה וואס אונז האבן שוין געהאט געזען פאריגע פרק, אז הגם אונז פסק'נען מיר ווי בית הלל אז טאמער מ'פאנגט אן א מלאכה אין ערב שבת און ס'ווערט געטון פאר זיך אליינס שבת איז נישט קיין פראבלעם, האבן מיר געהאט געזען אז מלאכת בישול איז אנדערש. איז דא גיימיר יעצט זען די גמרא, די משנה און די גמרא דא גייען אביסל מאריך זיין אין די הלכה. זאגט די משנה, כירה, א פלאץ וואס מען פלעגט לייגן, ס'איז געווען אזא אויוון וואס מען פלעגט האלטן טעפ אין דעם, שהסיקוה בקש ובגבבא, אויב מ'האט עס געהאט אנגעהייצט מיט געוויסע תבואה, דעמאלטס איז עס גרינגער, נותנים עליה תבשיל מעג מען ארויף לייגן א תבשיל, פארשטייט זיך מעג עס לייגן ערב שבת זאל ווערן געקאכט אין שבת, ווייל ס'איז בכלל נישט שייך קיין חשש פון שמא יחתה ווייל ס'איז נישט דא קיין גחלים, מה שאין כן אויב מ'האט עס געהאט אנגעהייצט מיט בגפת ובעצים וואס דאס איז סארטן גחלים, ס'איז א זאך וואס מ'קען מישן, איז דא א חשש פון שמא יחתה, לא יתן טאר מען נישט ארויפלייגן די עסן ערב שבת ס'זאל זיך קאכן שבת, עד שיגרוף, ביז מ'נעמט ארויס די גחלים פון די כירה, או עד שיתן את האפר מ'דעקט עס צו, אין די לשון הגמרא גייט עס זיין אנגערופן קטומה, מ'האט עס צוגעדעקט און ס'איז נישט שייך קיין חשש פון שמא יחתה. גייט די משנה אראפברענגען צוויי מחלוקת'ער בית שמאי בית הלל, אונז גיימיר זעהן אין די גמרא, פונקטליך פון ווען זיי רעדן. בית שמאי אומרים חמין, וואס הייסט וואסער, דווקא וואסער אבל לא תבשיל נישט קיין תבשיל. בית הלל אומרים חמין ותבשיל מעג מען. נאך א מחלוקת, בית שמאי אומרים נוטלין, מען מעג עס נעמען אבל לא מחזירין. בית הלל אומרים אף מחזירין. איז גייט די גמרא פרובירן צו פארשטיין וועלכע פאל רעדט די משנה און לויט דעם גייען מיר אונז פארשטיין די מחלוקת בית שמאי און בית הלל. איבעיא להו פרעגט די גמרא. אין וועלכע פאל רעדט זיך אונזער משנה? די משנה קען זיך רעדן צוויי פעלער. ס'קען זיך רעדן אז מ'טאר נישט לאזן די זאך ווען בשעת מ'לייגט עס ארויף ערב שבת אויפן כירה טאר מען נישט נאר טאמער מ'מאכט גרופה און קטומה. אדער קען זיין די משנה רעדט זיך נישט אז מ'לייגט עס ארויף ערב שבת און ס'בלייבט ליגן שבת. דעמאלטס קען זיין מעג מען טאמער ס'איז שוין אביסל אפגעקאכט און מ'גייט שוין זען. די איינציגסטע פראבלעם איז טאמער מ'נעמט עס אראפ שבת טארסטו נישט צוריקלייגן טאמער ס'איז גרופה וקטומה. פרעגט די גמרא, האי לא יתן, צי זאג איך דאס וואס די משנה זאגט אז מ'טאר נישט לייגן מיינט לא יחזיר, טאר עס נישט צוריק לייגן אין שבת, אבל לשהות, טאמער עס איז שוין געווען פאר שבת און דו ווילסט עס נאר לאזן ליגן דארטן אין שבת, משמע מעגסט עס לאזן ליגן אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום, טאמער עס איז שוין אביסל אפגעקאכט על כל פנים, און מני חנניה היא, גייט דעמאלטס אויסקומען די משנה ווי חנניה וואס ער האט געהאלטן אז דא איז אופנים וואס מען מעג משהה זיין מען קען לאזן די תבשיל אויפן פייער, אפילו טאמער ס'נישט גרוף און נישט קטום, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא וואס מ'האט געהאט געזען אין די פאריגע פרק, חנניה אומר כל שהוא כמאכל בן דרוסאי טאמער ס'איז שוין אביסל אפגעקאכט, כמאכל בן דרוסאי, אויב ס'איז א האלב אדער א דריטל שוין אפגעקאכט, מותר לשהותו על גבי כירה מעג מען עס לאזן אויפן כירה, אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום. איז טאמער אונזער משנה רעדט זיך נאר טאמער מ'האט עס אראפ גענומען זאל מען עס נישט צוריק לייגן, טאמער אבער דו נעמסט עס נישט אראפ מעגסט עס לאזן ליגן דארטן אפילו טאמער ס'איז נישט גרוף און נישט קטום, גייט עס אויסקומען ווי חנניה. או דילמא קען זיין אז ניין, אונזער משנה וואס זאגט אז דו מוזט מאכן גריפה קטימה, זאגט אפילו, משהה זיין טארסטו אויך נישט, לשהות תנן, אפילו טאמער דו לייגסט עס פאר שבת, טארסטו אויך נישט, ואי גרוף וקטום אין אי לא לא, און וכל שכן להחזיר. זאגט די גמרא תא שמע לכאורה פון די לשון המשנה, גייט אויסקומען ווי איינע פון די צוויי וועגן. מדקתני תרי בבי במתניתין, אונז זעהן מיר צוויי מחלוקת פון בית שמאי ובית הלל אין אונזער משנה, ברענגט די גמרא אראפ די לשון המשנה, בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל, בית הלל אומרים חמין ותבשיל, דאס איז איין מחלוקת. ברענגט די משנה ווייטער א אנדערע מחלוקת בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין, און בית הלל אומרים אף מחזירין. זאגט די גמרא אי אמרת בשלמא לשהות תנן, גאנץ רעכט טאמער דו זאגסט אז די משנה רעדט זיך אפילו לשהות, קומט אויס די משנה איז כולל אין זיך צוויי חלקים, סיי מ'טאר עס נישט משהה זיין, סיי מ'טאר עס נישט צוריק לייגן, פארשטיי איך די צוויי מחלוקת אין בית שמאי ובית הלל, איז הכי קתני,

איז די משנה ממשיך איז די גמרא מסביר וכי היכי דפליגי בלשהות פונקט אזוי ווי זיי קריגן זיך אויף משהה זיין פליגי נמי בלהחזיר קריגן זיי זיך אויכעט אויף א אופן וואס מען האט עס שוין אראפגענומען פון די פייער אין שבת וואס טוט זיך לגבי צו מען מעג עס צוריק לייגן שבית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין מען טאר עס נישט צוריק לייגן ובית הלל אומרים אף מחזירין איז דאס אלעס שטימט זייער גוט אויב די משנה גייט נישט ווי חנניה און מען טאר נישט אפילו משהה זיין ממילא די ערשטע מחלוקת בית שמאי בית הלל איז אויף די אופן פון שהייה, די צווייטע איז אויף חזרה. אלא אי אמרת להחזיר תנן. די גאנצע משנה רעדט זיך נאר מחזיר צו זיין. קומט אויס משהה זיין, מעג מען אפילו אן גריפה קטימה. קומט אויס אפילו די ערשטע מחלוקת בית שמאי בית הלל איז שוין אויף די אופן פון חזרה. אויב אזוי פרעגט די גמרא שטימט עס עפעס נישט. ווייל הכי קתני, די משנה זאגט אזוי, כירה שהסיקוה בקש וגבבא, א כירה וואס מען האט אנגעהייצט מיט תבואה איז מחזירין עליה תבשיל מעג מען צוריק לייגן. בגפת ובעצים לא יחזיר עד שיגרוף או עד שיתן את האפר איז רעדט מען שוין פון חזרה. איז ומה הן מחזירין וואס גייט לייגט מען צוריק בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל בית הלל אומרים חמין ותבשיל. אויב אזוי וואס וואס איז די משנה ממשיך יעצט? בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין בית הלל אומרים אף מחזירין? הא תו למה לי? מ'האט דאך שוין געזאגט פריער אז מען קען נישט תבשיל. איז גיימיר עס ארויס דף לז עמוד א' לאמער אריינגיין אביסל. זאגט די גמרא. אונזער משנה האסטו נישט קיין ראיה פון די משנה אליינס, ווייל איך קען אביסל מיך מדחיק זיין און זאגן אז די משנה רעדט זיך דווקא פון חזרה און ס'גייט נאך אלץ שטימען די וועג וויאזוי די משנה ברענגט אראפ די מחלוקת בית שמאי ובית הלל, לא לעולם אימא לך להחזיר תנן, די משנה רעדט זיך דווקא פון חזרה, מה שאין כן משהה זיין קען מען אפילו טאמער ס'איז נישט גרוף טאמער ס'איז כמאכל בן דרוסאי וחסורי מיחסרא והכי קתני מ'דארף צולייגן

קומט אויס, דאס רעדט מען יא פון שהייה גייט מען צוריק צו די עיקר מחלוקת ביי חזרה, והך חזרה דאמרי לך, וואס כ'האב אנגעפאנגען אז מ'קען לייגן, מ'קען יא מאכן א חזרה, איז לאו דברי הכל היא, אלא מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי אומרים נוטלין ולא מחזירין, און בית הלל אומרים אף מחזירין, און דאס איז א אופן וואס איז גרוף וקטום. איז על כל פנים איז נישט קלאר זאגט די גמרא פון די משנה אליינס קענסט דיך נישט ארויסדרינגען לגבי אונזער שאלה צו מ'קען משהה זיין אפילו טאמער ס'איז נישט גרוף וקטום עס זאל זיך גיין ווי חנניה אדער נישט בלייבט ווייטער די שאלה גיימיר יעצט ממשיך זיין אם ירצה השם אין קומענדיגע שיעור ווי וועם ס'קומט אויס שוין מ'גייען מארגן ווייטער.